הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף נ"ח, אין די משנה איז געשטאנען אז א פרוי טאר נישט ארויס גיין שבת לרשות הרבים מיט א כבול, האט די גמרא געפרעגט דף נ"ז עמוד ב' וואס איז דאס א כבול? רב אבהו האט געזאגט א כבול דאס איז עפעס א א סארט שטאף וואס מען לייגט אונטערן טיכל, אז זיך ארויפפאמפן די מטפחת איז במילא מ'טאר נישט ארויסגיין מיט דעם שבת ווייל ס'קען זיין זי גייט טרעפן א חבר'טע און זי וועט עס ארויסשלעפן פון אונטער די טיכל און ווייזן ושמואל אמר הייבן מיר אן די היינטיגע שיעור זאג אינדערויסן זאל זיין שטיל ושמואל אמר כבלא דעבדא תנן אז די משנה האט נישט קיין פראבלעם אז א פרוי גייט ארויסגיין מיט די סארט שטאף אונטערן טיכל, ווייל דאס שלעפט מען נישט ארויס געווענליך. נאר וואדען מען רעדט דא פון א שפחה, במה אשה יוצאה, הלכות פון פרויען, א שפחה כנענית גייט געווענליך מיט א סימן אז זי איז א דינסט, איז מיט דעם סימן, מיט דעם חותם, מיט דעם סטעמפ, סטעמפל, טאר מען נישט ארויסגיין. פרעגט די גמרא מי אמר שמואל הכי האלט דען שמואל אז כבול וואס שטייט אין די משנה אז מען טאר נישט ארויסגיין מיינט כבלא דעבדא שמואל האט מפורש געזאגט יוצא העבד בחותם שבצוארו א עבד מעג ארויסגיין מיט א קייטל וואס הענגט אים מיט אזא קניפ אזא א חותם אלס דער סימן אז ער איז א קנעכט אבל לא בחותם שבכסותו אבער על כל פנים אז די משנה זאגט אז מען טאר נישט ארויס גיין מיט קיין כבול, און אז דו זאגסט מיר אז שמואל זאגט אז דאס מיינט כבלא דעבדא, איז דאך עס לכאורה אלע כבולים. און שמואל זאגט דאך מפורש אז מען מעג יא ארויס גיין מיט א חותם, א קנעכט מעג גיין, הא לא קשיא. דאס וואס שמואל האלט אז מען מעג ארויס גיין שבת, הא דעבד ליה רביה, זיין באלעבאס זיין הער האט אים געמאכט דעם חותם, האב איך נישט מורא אז ער גייט עס אויסטוהן ווייל ער האט מורא פון זיין רעבן האט מורא פון זיין הער הא דעבד איהו לנפשיה דאס וואס די משנה לאזט נישט ארויס גיין קיין כבול און שמואל זאגט אז עס מיינט כבלא דעבדא רעדט זיך א חותם וואס דער עבד אליינס האט געמאכט און דער אדון איז נישט מקפיד ער זאל גיין כסדר מיט דעם, האב איך מורא אז ער וועט זיין אביסל אויפן גאס אזוי ווי א בחור'ל טוט זיך אויס די הוט ווען קיינער זעהט נישט, ער טוט זיך אויס זיין רעקל, איך בין נישט קיין ישיבה בחור, וועט ער זיך אראפ נעמען דעם חותם און ער וועט וואקן אזוי אויף די גאס, איך בין א בן חורין, קומען טראגן ד' אמות ברשות הרבים. האט זיך עס געמאכט אליין, זעט אויס עפעס האט מען זיך געדארפט טראגן, אבער נישט דער עב, נישט דער אדון האט אים עס געגעבן. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, במאי אוקימתא להא דשמיל. וואס זעצט איין דאס וואס שמיל זאגט אז א עבד מעג ארויסגיין מיט א חותם ברשות הרבים דעביד ליה רביה, אז דער רבי האט אים עס געמאכט במילא איז ער נישט מעיז פנים קעגן זיין רבי איז בחותם שבכסותו אמאי לא, פארוואס זאגט שמיל אז מ'מעג נאר ארויסגיין מיט א חותם שבצווארו אויפן האלז? אויב די נקודה איז דא אז ס'קומט פונעם רעבן, פונעם באלעבאס, און ער האט מורא עס אויסצוטוהן, איז פארוואס בכסותו? ענטפערט די גמרא זייער פשוט. און אפילו טאקע דער עבד האט מורא עס אויסצוטון, איז דילמא מיפסק, ס'וועט זיך אפרייסן, ומירתת, ער וועט מורא האבן, אז דער עבד, אז זיין באלעבאס וועט זען אז ער האט עס אראפגענומען בכוונה, ומיקפל ליה, בייגט אריין די בגד ומחית ליה אכתפיה, און ער לייגט אים אויפן אקסל, איז דא א פראבלעם פון הוצאה ברשות הרבים.

א מענטש גייט מיט א טלית מקופלת, וויל ער גיין מיט א טלית, אזוי, יא? מעג מען גיין מיט א בגד וואס ארומגענומען פארקערט. אבער אויב דו הייבסט עס אינגאנצן אויף און דו לייגסט עס אזוי אויפן אקסל, אזוי, חייב חטאת, דו טראגסט יעצט, דו האלסט א האנטוך אויפן, אויפן, אויפן, אויפן, אויפן אקסל, איז איך האב מורא אז עס וועט זיך אראפרייסן דעם דעם דער חותם פונעם כסות וועט זיך אראפרייסן און ער וועט מורא האבן פונעם אדון ער וועט מורא האבן פונעם אדון אז דער אדון וועט מיינען אז וואס אז ער האט עס בכוונה אראפגענומען וועט ער געבן א הייב אויף דעם דעם טלית זיין קאפ און ער וועט עובר זיין אויף טראגן דעם טלית וועגן דעם זאגט שמיל אז א כבלא

אַז ס'װעט זיך אַראָפּרײַסן, װעלן זײ, װעלן זײ מורא האָבן פֿונעם רעש גליסע, װעלן זײ קומען אױפֿהײבן דעם טלית און עס אײַנבײגן, מע זאָל נישט קענען זען. לבֿר מינך, דו קענסט גײן, װײַל דלא קפּדי עלך דבי ריש גלותא. במילא פֿאַרשטײ איך זײער פֿײַן, אַז שמואל זאָגט אױף אַ פּלאַץ, װאָס איך האָב מורא, אַז. ס'וועט אראפפאלן דעם חותם, און ער וועט וועלן פארשטעלן, און אז מ'זאל נישט זעהן אז ס'איז שוין נישטא קיין חותם אויפן קלייד, איז אלס די קלייד איז די פראבלעם. גוט, לאמיר אביסל אריינגיין אין ענין. אמר שמיל, יוצא העבד, א קנעכט מעג גיין שבת בחותם שבצווארו, אז די רבי האט דיר געמאכט אזא ריבן, דאס איז א סימן אז דו ביסט א קנעכט?

זיי פארשעמען, דו ביסט א, דו ביסט א קנעכט. צווייטע חלק ברייתא, ולא בזוג שבצווארו, ער טאר נישט ארויסגיין מיט קיין בעל, א גלאק, וואס הענגט אים אויפן האלז. אבל יוצא בזוג שבכסותו. די פעמון, די גלאק וואס ער הענגט אויפן קלייד,

לימא, איך קען דיר זאגן, הא דעבד ליה רביה, די ערשטע ברייתא דארט ווי שמואל איז מתיר צו גיין בצוארו, מעג מען גיין פאר וואס? ער גייט עס נישט קומען אויסטון, ער האט מורא פון זיין רבי, פאר וואס בכסותו נישט? אלס טלית מקופלת, איך האב פשוט מורא ער'ט אויפהייבן זיין קלייד, און די צווייטע ברייתא וואס אסר'ט ביידע, איז הא דעבד איהו לנפשיה, איז ממילא האב איך מורא ער וועט זיך וועלן פילן cool, אזוי ווי א בחור ווען די משגיח זעהט נישט טוט ער זיך אויס זיין רעקל מיט זיין הוט, ער טוט זיך אויס דא אביסל זיין זיין חותם, איך בין א בן איך בין א בן חורין, אבער דו ביסט א בן חורין א מחלל שבת, דו טראגסט. זאגט די גמרא ניין, לא, מען דארף נישט זאגן אז די ברייתא איך קען זאגן אידי ואידי, ביידע ברייתות, אי די ערשטע אי די צווייטע, דעבד ליה רביה, ביידע רעדט זיך אז וואס, חזקי. זיין הער האט אים געמאכט דעם חותם. איי פאר וואס די צווייטע ברייתא? איי פאר וואס די צווייטע ברייתא טאר מען נישט? כאן די צווייטע ברייתא וואס אסר'ט רעדט זיך בשל מתכת. ס'איז א טייערע חותם. ס'איז א אייזערנע חותם. במילא האב איך מורא אויב ס'וועט זיך מאכן. ס'דא צוויי, דא צוויי פראבלעמען. ס'דא א פראבלעם ער וועט זיך וועלן פילן בן חורין, ער וועט עס אויסטוהן. דאס ווענדט זיך צו דער רבי האט עס געמאכט צו ער האט עס געמאכט, נאכדעם איז דא א צווייטע שאלה, קען זיין ס'גייט אראפפאלן? א מתכת אז עס וועט אראפפאלן וועט ער מורא האבן, וועט ער עס אהיימברענגען ווייל ער וועט מורא האבן זיין הער וועט שאפן אויף אים, ווי איז דאס? וכאן בשל טיט, דא רעדט זיך די ברייתא וואס לאזט גיין מיט א חותם שבצוארו, דא רעדט זיך פון טיט אז ס'איז נישט ווערד, און אפילו ס'וועט אראפפאלן וועט ער עס נישט דארפן אויפהייבן, איך דער רב נחמן ווער ווער מאכט די חילוק דער רב נחמן און מרא באבער די דובער מאכט גדול אבער אבוי א יאצ און בוי א קנעכט און זאל אויסגיין מיט א זאך וואס דאן הער איז מאכט דער רב לכם מויר אויב וועט ער אפפאלן וועט ער קומען טראגן דו וועסט שיין מאכט דו לאב יאצ און בוי איז לאמען לאמען זיך צאם נעמען אביסל אזיק וואס האבן געשמיעט די צווייטע בראיס וואס האלט אז וואס אז מ'טאר נישט ארויסגיין מיט קיין כבול, רעדט זיך פון מתכות. והכי נמי מסתברא, איך האב א ראיה, כ'וועל דיר ברענגען א ראיה אז די צווייטע ברייתא רעדט זיך פון אייזן. מדקתני, וויבאלד ס'שטייט זה וזה אין מקבלין טומאה. כ'הער נישט? לייזער. עפעס געוואלט פרעגן. כ'הער נישט? כ'הער נישט? טיט, פון, פון צעמענט, פון חרס, פון בלאטע, ס'איז נישט ווערט, ס'פאלט אראפ, ס'צעברעכט זיך, דארף ער עס נישט האבן. איך וועל דיר ברענגען א ראיה אז די צווייטע ברייתא מוז זיך רעדן פון מתכת, ווייל עס שטייט, זה וזה אין מקבלין טומאה, ס'איז נאכאמאל. אי אמרת בשלמא של מתכת אז ס'איז פון אייזן, פארשטיי איך זייער פיין אז. הא כלים דידהו מקבלין טומאה וואס אייזערנע כלים געווענליך זענען מקבל טומאה, קומט מיר דער תנא זאגן אז דאס איז נישט קיין תש קיין כלי לתשמיש קיין כלי לתכשיט, ס'איז נישט ווערד גארנישט, ס'איז נישט קיין כלי, איז עס נישט מקבל טומאה. אלא אי אמרת בשל טיט תנן, אויב דו זאגסט אז די ברייתא וואס אסר'ט ארויסצוגיין מיט א כבול מיט א חותם, רעדט זיך פון אזא ביליגע חותם פון טיט, דו דארפסט מיר זאגן זיי זענען א מקבל אין טעמע? איז דער הנהיג אליין מקבל אין טעמע? הו קייל אין די מקבל אין טעמע? אנדערע קייל האבן זיך געמאכט געווארן פון טיט וועט יא מקבל טעמע? וואו טען איז אבער געלעגן אבער הייסע קליי אבנים, קייל אין וואס מ'האט אויסגעהאקט פון א שטיין, קליי גלולן, קייל אין וואס מ'מאכט פון מיסט פון א בהמה, קליי אדמה, קייל אין וואס מ'מאכט פון טיט.

זוג שבכסותו נמי ליחוש דילמא מיפסיק ואתי לאיתויי, ענפערט די גמרא הכא במאי עסקינן דא רעדט מען דמיחא ביה מומחא אז דער פעמון איז צוגענייט צום קלייד, ס'קען זיך נישט אפרייסן פון קלייד, וכדרב הונא בריה דרב יהושע דאמר רב הונא בריה דרב יהושע כל שהוא ארוג, יעדע זאך וואס איז צוגענייט, לא גזרו האט מען נישט גוזר געווען, קען עס עפעס צורייסן, און נאך דעם קען מען עס אראפפאלן, קען מען טראגן א קייטל, יא א קייטל פאלט אראפ. אמר מר, לאמיר גיין צו די סיפא פון די ברייתא, א בהמה לעזער טאר נישט ארויס גיין נישט מיט קיין חותם און נישט מיט קיין זוג, נאכאמאל, אמר מר, לא תצא בהמה שבת טאר נישט א בהמה, א בהמה טאר אויך נישט טראגן, א מענטש דארף רוען און זיין בהמה דארף רוען, סאו א בהמה מעג נאר ארויס גיין מיט זאכן וואס איז א קלייד א א א א א. א שמירה פאר די ביימער, לויב איך אויס נישט מיט סאוואר, נישט מיט קיין מיט קיין חוסם אויפן האלז, לויב איך אויס נישט מיט קיין לויב זיך שוין מיט סאוואר נישט קיין גלאק אויפן האלז, לויב זיך מיט קיין זיי ווי זיי איי מקבל אין טעמע, אל אטאכט צו פון א בהיים איז נישט מקבל טעמע, נאר אטאכט פון א מענטש. שטייג די גמור שטאנד איז זיג די בהיים איי מקבל אין טעמע, א גלאק פון א בהיים איז מקבל ווען ניני זיג של בהיים. טמאה, א גלעקל וואס הענגט אויף א האלז פון א בהמה, איז מקבל טומאה, דף נ"ח, עמוד ב'. ושל דלת, א גלעקל וואס איז דא אויף א טיר, העלא? א בעל, אזא אייזן וואס.

איז יא מקבל טומאה, לאמיר גיין ווייטער, של דלת, וואס טוט זיך אז דו האסט געמאכט די גלעקל פאר א טיר ועשאו לבהמה, נאכדעם האסט עס גענומען האסט געטוישט די האסט געטוישט די די יוז, נו, די די נוצן, האסט אראפגענומען פון די טיר, האסט געלייגט אויף א בהמה, איז די הלכה טמאה. וואס טייטש טמאה? פון יעצט און ווייטער איז עס מקבל טומאה. פריער איז געווען קאנעקטעד צו די טיר. וואס טוט זיך פארקערט? של בהמה ועשאו לדלת איז אף על פי שחיברו לדלת וקבעו במסמרים האסט עס אריינגעהאקט מיט טשוועקעס מיט שרויפן ס'איז געהעריג מחובר טמא בלייבט ער טמא פון פריער

פארוואס ווייל שכל הכלים יורדין לידי טומאתן מ'קען ווערן ראוי צו מקבל טומאה זיין במחשבה בשעת מ'מאכט די כלי וואס מ'טראכט דאס אבער ואין עולין מידי טומאתן אלא בשינוי מעשה צו מאכן א שינוי מעשה אין דעם אליין על כל פנים וואס זע איך פון די גאנצע ברייתא דא אז א פעמון פון א בהמה

אין די בעל, אין בעל. די זייט די זייט איז דער גלעק אין ווען די קנאו נאכן דא א ליידיגע. וואס איז דאס דאס קאן קאל. איז דעי איז דאך א געהעריגע קייל. איך האב פאר פאר פאכשיט פאר די בהיימע. פאכשיט פאר בהיימע נישט מקבל טעמע. ער אליין איז א בעל. איז א בעל. איז א גלאק. הו דעי ערשטע בראש דער רעדט פון די לעסלע אין דאס איז נישט קיין קייל. די פרעגן מיר כ'פארשטיי נישט ממה נפשך אי מנא הוא אויב זאגסטו מיר א גלעקל פון א בהמה הייסט א כלי ווייל ס'איז א תכשיט איז דארף אפי' דלית ליה עינבל און אי לאו מנא הוא אויב איז ער נישט קיין כלי איז די עינבל משוי ליה מנא איז די עינבל פון אינעווענדיג מאכט אים פאר א כלי אויב דו קוקסט אן די גלאק, דעם בעל ווי א תכשיט, וואס העלפט מיר די עינבל אינעווייניג? מיר הערן יא, כדר' שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, דאמר ר' שמואל בר נחמני ווי דאס מנין למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמא, ווי לערן איך ארויס אז א בעל הייסט אויך א כלי לקבל טומאה? יעדע מתכות וואס איז א כלי ווי ווייס איך א יעדע מתכות וואס איז משמיע א קול הייסט ער מקבל טומאה שנאמר כל דבר אשר יבא באש פשטות מיינט עס א זאך וואס איז אריין איסור מיט פייער דארף מען ארויסנעמען תעבירו באש אבער ער דרשנט אזוי כל דיבור אשר יבא, כל דיבור, אפילו דיבור א כלי, וואס א מענטש איז זיך משמש מיט דעם להשמעת קול, יבא באש, דארף מען שוין גיין טובל'ן אין מקווה, מילא די פ די פסוק וואס מען דארף עס טובל'ן אין מקווה, איז משמע אז עס איז מקבל טומאה, סאו נאכאמאל, לאזט לאזט מיך דא אביסל צאמנעמען. אז דו לייגסט ארויף א גלעקל אויף א בהמה יענקי וואס איז משמיע קול, האב איך די פסוק דא כל דבר אשר יבא באש, איז מקבל טומאה. א פעמון שאין בו עינבל. איז דאך נאר א תכשיט, און א תכשיט פאר בהמה הייסט נישט א כלי לקבל טומאה. אבער די גמרא איז נישט צופרידן, במאי אוקימתא, וואס דא שטייט אין די ערשטע חלק, אז א פעמון פון א בהמה איז נישט מקבל טומאה, בדלית ליה עינבל, אימא מציעתא, לאמיר צוריק גיין א שטיקעלע פריער אין די ברייתא, די מיטלסטע פאל ולא בזוג, א קנעכט טאר נישט ארויסגיין שבת מיט קיין גלעקל שבצוארו, אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו, און זה וזה מקבלין טומאה. ביידע זענען מקבל טומאה כ'פארשטיי נישט וואס רעדט מען דא אויב זאגסטו מיר אז די ברייתא רעדט זיך דא אי דלית ליה עינבל אויב האט עס נישט קיין עינבל מי מקבלי טומאה איז עס דען מקבל טומאה ורמינהו כ'וועל דיר פרעגן א סתירה העושה זגין למכתשת די אלע מענטשן וואס לייגן ארויף גלעקלעך ארום דעם שטייסל מ'זאגט דאך יעדן טאג ביים דאווענען מפני שהקול יפה לבשמים ווען מ'האט צומאלן די קטורת האט מען געמאכט גערודער הדק היטב היטב הדק ס'איז א קול בשעת מען בלענדט און ס'איז דא א קול איז עס גוט העלפט עס צו פאר די פאר די צעמאלענע זאך איז דא מענטשן לייגן ארויף אזעלכע זגין גלעקלעך ארום א בלענדער אז עס זאל מאכן א קול אדער ולעריסה מען לייגט ארויף אויף א בעטל כדי די קינד זאל איינשלאפן לייגט ארויף אויף א בעטל זאגט רש"י שהתינוק שוכב בתוכה שקורין בירצ"א ותולין בה זגין לקשקש ווען מען שלעפט איין א קינד אדער למטפחות ספרים מען טוט אן א ספר תורה לייגט מען ארויף גלעקלעך אויף א ספר תורה אז ווען די מלמד קומט זאל ער זאל ער וואס זאגט רש"י ווען מען טראגט דעם ספר תורה אין בית מדרש הערט מען אלע קינדער קומען צו לויפן, א בעל פאר די קינדער צו קומען, ולמטפחות תינוקות, אויכעט אויף א קינד, א מאמע לייגט ארויף אויף א קינד א גלעקל, וויל וויסן ווי די קינד איז, איז יש, יש להם עינבל טמאים, ווייל דאס איז א געהעריגע כלי לקבל טומאה, אין להם עינבל טהורין, ווייל ס'איז אזוי ווי א כלי וואס איז נישט נגמר געווארן מלאכתם, וואס טוט זיך ניטלו עינבליהן, מען האט עס לכתחילה געמאכט מיט א אינוועל ס'איז אראפגעפאלן די אינוועל אז די איינצעל מוזן אליין א קאפאנען מוז ווערן מפרש פון דא אז די אלע גלעקלעך וואס איז געמאכט געווארן פאר א מענטש אויב האט עס נישט קיין אינוועל איז עס טו אני מוז איך צו מזה וזה מקבל אין טעם אויפגעזעצט די לענס ליין אינוועל

א פאכמאן, במילא איז עס הויל שייליק יוכל איך דיר אויס, זאג איך אז וואס, אז עס איז נישט קיין שיני מעשה, וואס? פרעג די מורה מוסר ורוב הדו המשנה מזכת ספורה עזיק, והוא אין בו, חיבר. זאגט רש"י חיבור ווען ס'איז צוזאמען איז עס א כלי, אויב איינס איז געווארן טמא ווערט די אנדערע חלק טמא, אויב שפריצט אויף איין חלק ווערט די אנדערע, וכיוון זאגט רש"י, וכיוון דקרי ליה חיבור שמע מינה דכי נתפרדו הוי ככלי שניטל מקצתו, אף על גב דהדיוט יכול להחזירו כל כמה דלא אהדריה, לאו שלם הוא, איז דאך שווער וכי תימא מ'וועט וועלן זאגט די גמרא הכי קאמר פארקערט, אז זוג והעינבל חיבור אף על גב דלא מתחבר. זאג איך אז וואס כמאן דעם חבר דומע פארקערט טאקע טאקע טאקע דאס נו טאקע דאס אז האב דאס נישט קאנעמען ניין מוט אז מיר נעמען פערש מיט פויער שו פרוקם דו אז א שערל שו מוג זיין מיר קענען עס נעמען אויף צוויי נעטלעך מיט פויער שו פרוקם אדער איז מוס של רהיטנע אדער דאל זאכן חיבלע צו מיר דאל חז וואס ווען עס צוזאמען הייסט עס ווי איין קיילע אזוי ביי איין קיילע געווארן צו מוס מיר געהאט אויב יא געדענק אויב איין מעסער ווערט, אויב איין צינגל ווערט טמא ווערט די גאנצע מעסער טמא, דער שערל, אבער ואינו חיבור להזאה, אויב לאמיר זאגן ס'איז געווארן טמא מיט טומאת מת און מ'דארף שפריצן אויף דעם די מי חטאת, מוזטו שפריצן אויף ביידע חלקים, ואמרינן ממה נפשך איך פארשטיי נישט. ביסט זיך אליין סותר, אי חיבור הוא אויב זאגסטו מיר אז ס'איז א חיבור, איז אפילו להזאה אז איך שפריץ מי חטאת אויף איין שטיקל שערל דארף די אנדערע חלק אויך ווערן טהור ואי לאו חיבור הוא אויב דו זאגסט אז דו שפריצט אויף איין חלק ווערט די אנדערע חלק נישט טמא איז אפילו לטומאה נמי לא ואמר רבה דבר תורה מן התורה איז דאך טאקע בשעת מלאכה חיבור בין לטומאה בין להזאה ווען דו שניידסט מיט דעם שלא בשעת מלאכה ווען דו ענדיגסט שניידן קען עס

אין איך בין לויט דעם וועל אז אוי וגאז די דרום זענען די קימען זאגן אל טעם שלוי בשעת מלוך א משל צו משי בשעת מלוך אז א פילע מניט צו זיך יעצט זאל איך זאגן אז איך קאפוטימע זיין ווייל ווייל מענטשן כאפן איז מענטשן א מענטש זעט א שערל ביי זיין רבי אויפן טיש און ער זעט אז איין חלק איז געווארן טמא און דער רבי'ס אנדער חלק ווערט נישט טמא אז איך קום צום מ'שניידט און מ'שניידט איז דער רבי זיך נאך שערל ער געדענקט מ'האט גארנישט מ'האט נאר געטובלט איין חלק און וגזרו על הזאה שהיא בשעת מלאכה משום הזאה שלא בשעת מלאכה וואס שלא בשעת מלאכה דארף מען שפריצן אויף ביידע שטיקלעך איז על כל פנים

און דא זעה איך אז ווען ס'איז נישט צוזאמען אפילו מען קען עס צאמשטעלן איז נישט קיין חיבור אלא אמר רבא ווייסט פאר וואס א גלעקל פון א תינוק אפילו ס'פעלט דעם צינגל עדיין טומאתו עליו הואיל וראוי להקישו על גבי חרס מען קען קלאפן אויף דעם פון אינדרויסן כגון היינט זיבן אזייגער אלע נישט אידן גייען ארויף אויף די דעכער מען נעמט טעפ מיט לעפלעך און מען קלאפט שוין געוועקט? גאלדשמיט? איך פאר, וואס מיט איך האט עסטי, אין קראון, איך פאר, איך קאם נישט נייעס. זיבן אזייגער, זאל יעדער איין קלאפן. מ'זאל מ'זאל געבן, מ'זאל מ'זאל שאלן פאר די דאקטוירים, פאר די נערסן, זיי געבן זיך אוועק. נישט מיטגעהאלטן. קען זיין דו וואוינסט ממש דא צווישן אידן, ס'איז נישט דא קיין, אבער ביי אונז, עק שטאט. שמיט געלט, זי מא זייגע. יעדן טאג שוין פאר צוויי דריי וואכן. שאפערס, פייערפייטערס. זיבן. יא, דאס איז דאך גוט. אז אלע גייען מיט טעפ מיט לעפלעך. טעפ מיט לעפלעך, אבער מען קען קלאפן פון דרויסן. איז דאך נאך ווייטער מעין מלאכתו ראשונה. איתמר נמי אמר רבי יוסי ברבי חנינא הואיל וראוי להקישו על גבי חרס. דאך רב אנדערע טעם. הואיל וראוי לגמע בו מים, מיט אים קען מאכן א פלעשל. א באטל פארן קינד. ברוך השם, זכינו, האבן מיר זוכה געווען צו לערנען אביסל גמרא.

יעצט קען מען זוכה זיין צו זיין א ערליכע איד. ער שרייבט אין אשר בנחל, עכשיו שזכית להתחתן, עכשיו שהתחתנת, תוכל להתחיל ללמוד ולהתפלל, קענסט אנהייבן לערנען און דאווענען.